מאנטאג ראה, זאגט די הייליגע תורה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, איר זאלט היטן צו טון די אלע געזעצן, די אלע דינים, אשר אנכי נותן לפניכם היום, וואס איך געב פאר ענק היינט. אלה החוקים, די זענען געזעצן, והמשפטים, און די דינים, אשר תשמרון וואס איר זאלט היטן לעשות צו טון בארץ אין דעם לאנד אשר נתן ה' אלוקי אבותיך לך לרשתה, וואס דער אייבערשטער, דער באשעפער פון ענקערע עלטערן האט געגעבן צו דיר. צו ירש'ן, כל הימים, אלע טעג אשר אתם חיים על האדמה וואס עטס לעבטס אויפ'ן לאנד, אבד תאבדון איר זאלט מאכן פארלירן, את כל המקומות די אלע פלעצער אשר עבדו שם הגויים וואס די גויים האבן דארט געדינט, אשר אתם יורשים אותם וואס איר ירשנ'ט זיי, את אלוהיהם זייערע געטער וואס זיי האבן געדינט, על ההרים הרמים אויף די הויכע בערג ועל הגבעות אויף די נידריגע בערג, ותחת כל עץ רענן אונטער יעדע בוים. זאגט דער רש"י אבד תאבדון, רענן מיינט א פרישע בוים, אבד ואחר כך תאבדון, מכאן פון דא זעהט מען לעוקר עבודת גילולים, ווער ס'רייסט אויס עבודה זרה שצריך לשרש אחריה דארף נאכגיין נאכן ווארצל אינגאנצן אויסרייסן, אבד תאבדון איז א דאפלטע לשון, את כל המקומות אשר עבדו שם, ומה תאבדון מהם וואס זאל מען מאכן פון דארטן פארלירן את אלוהיהם די געטער אשר על ההרים. וניתצתם איר זאלט צושטויסן את מזבחותם זייערע מזבחות וואס זענען צוזאמגעשטעלט פון מערערע שטיינער ושיברתם איר זאלט צוברעכן את מצבותם די מצבות וואס איז צוזאמגעשטעלט פון איין שטיין ואשריהם און זייערע לינדן ביימער וואס זיי האבן געדינט דערצו תשרפון באש זאלט איר פארברענען אין פייער ופסילי אלוהיהם זייערע אויסגעשניצטע געטער תגדעון זאלט איר פארשניידן ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא זאלט מאכן פארלירן זייער נאמען פון דעם פלאץ זאל ארומטוישן די נעמען פון די עבודה זרה'ס פארדרייען. זאגט רש"י, מזבח מיינט של אבנים הרבה, מצבה מיינט של אבן אחת, והיא בימוס, ששנויה במשנה, אבן שחצבה מתחילתה לבימוס. אשרה מיינט א אילן הנעבד, א בוים וואס איז געדינט געווארן דערצו, ואבדתם את שמם לכנות להם שם לגנאי, מען דארף עס אנרופן א שאנדע נאמען, בית גליא, טאמער ס'האט געהייסן א אפענע פלאץ, א פלאץ וואס איז אינדערהייעך, קורין לו בית כריא, רופט מען עס אן א פלאץ וואס איז טיף אונטן אין א גריב, עין כל אויב מ'האט עס אנגערופן פארדעם אז יעדער איינער זעהט עס, איז עין קוץ אז דאס טוט אויסשטעכן די אויג. זאגט דער נביא כל כלי א יעדע כלי זיין יוצר עליך וואס וועט ווערן אויסגעשארפט אויף דיר, ירושלים, אויף אידן, לא יצלח ס'וועט נישט מצליח זיין, ס'וועט נישט אויספירן דעם שליחות פונעם בעל הבית דערפון, ס'וועט דיך נישט שעדיגן. וכל לשון, א יעדע צונג, תקום אתך למשפט וואס וועט זיך אויפשטעלן מיט דיר זיך צו טענה'ן, עס קומען צו א צו א בית דין, האלטן א טענה'ריי מיט דיר, תרשיע וועסטו יענעם באשולדיגן, יענער וועט ארויסגיין חייב און דו וועסט ארויסגיין זכאי. זאת, די גוטע ברכות איז א נחלת, א ארבטייל פאר עבדי השם, אלע קנעכט פונעם אייבערשטן, וצדקתם, און דאס איז זייער צדקות, זייער גערעכטיגקייט, מאתי פון מיר נאום השם, זאגט דער אייבערשטער. הייבט זיך אן א נייע קאפיטל, הוי, דער אייבערשטער רופט, כל צמא, א יעדער דארשטיגער מענטש, לכו למים, גייטס צו דער תורה וואס דאס איז צוגעגליכן צו וואסער, פונקט ווי די וועלט קען נישט באשטיין אן וואסער, און א גוף קען נישט לעבן, פונקציאנירן, אן קיין וואסער, אזוי קען די נפש און די וועלט נישט אויסהאלטן אן קיין תורה. ואשר אין לו כסף, אפילו ווער ס'האט נישט קיין געלט, קען אויך גיין צו די תורה. צו לערנען תורה קאסט נישט קיין געלט, מען גייט אויסהערן פון די נביא, די נביא לערנט אויס אומזיסט. לכו גייטס, שברו קויפטס, ואכלו און עסטס. וואס זאלט עטס קויפן און עסן? ולכו גייטס, שברו קויפטס בלא כסף, אן קיין געלט, ובלא מחיר, אן קיין פרייז, אן קיין אויסטויש, מען דארף גארנישט געבן דערפאר, און מען קען קויפן א זאך וואס איז בעסער ווי יין וחלב, די תורה איז בעסער ווי וויין און ווי מילך. פארוואס האט די תורה צוגעגליכן צו וויין? פונקט ווי וויין טוט משמח זיין, אזוי איז די תורה אויך פקודי ה' ישרים משמחי לב, און פונקט ווי מילך טוט נערן א מענטש, א קליין קינד בויט זיך אויף און ער ערנערט זיך אויף מילך, אזוי איז אויך די תורה, דאס טוט אויפציען און ערנערן די מענטש. פרעגט ער למה תשקלו כסף בלא לחם, פארוואס זאלט איר אפוועגן אייער געלט און געבן פאר די אומות העולם, טאמער עטס וועטס נישט קומען צו מיר און אויסהערן מיינע רייד וועט עטס גיין אויף שלעכטע וועגן וועט עטס גורם זיין אז מען זאל דארפן נעמען ענקערע געלט און איבערגעבן פאר די אומות העולם בלא לחם עטס וועטס נישט האבן דערפאר גארנישט עטס וועטס נישט באקומען קיין ברויט דערפאר מען וועט סתם אוועקגעבן די געלט אומזיסט ויגיעכם ענקער גאנצע פלאג וועט עטס אוועקגעבן בלא לשבעה און מען וועט נישט זאט ווערן דערפון מען וועט גארנישט באקומען אין אויסטויש דערפאר. אזוי לערנט רש"י, דער אבן עזרא לערנט אז עס גייט ארויף אויף חכמות נוכריות וואס ס'קאסט אפ אסאך געלט צו לערנען, און מען האט גארנישט דערפון, מען האט נישט קיין שום נוצן, נישט אויף די וועלט און נישט אויף יענע וועלט, ממילא דאס איז אזוי ווי איינער גיבט אויס געלט און ער באקומט גארנישט דערפאר, ער מוטשעט זיך אפ אויף די גוי'אישע חכמות און ער ווערט נישט זאט דערפון, ער וועט גארנישט האבן קיין נוצן דערפון. ענדערש זאל מען אין די צייט גיין לערנען די תורה, וואס לא די ס'קאסט נישט קיין געלט איינצוקויפן די תורה, האט מען נאך דערפון א געוואלדיגע נוצן אויף די וועלט און אויף יענע וועלט. ממילא זאגט דער נביא שמעו שמוע אלי הערטס ענק צו צו מיר ואכלו טוב, וועט עטס עסן אלע גוטע זאכן, אין טוב אלא תורה, ותתענג ס'וועט זיך דערקוויקן בדשן מיט די פעטקייט פון די תורה נפשכם ענקער זעהל, לעתיד לבוא וועט עטס אויך האבן א גוטן שכר. הטו אזנכם, נייגט צו ענקערע אויערן, ולכו, און גייטס אוועק פון ענקער פלאץ אלי, קומטס אן צו מיר, שמעו, הערטס אויס ותחי נפשכם, און ענקער זעהל וועט אויפלעבן, סיי אויף יענע וועלט עטס האבן א שכר, און סיי עטס זוכה זיין צו תחיית המתים. ואכרתה לכם ברית עולם זאגט דער אייבישטער, איך וועל שניידן פאר ענק א בונד אויף אייביג, חסדי דוד הנאמנים, לערנט רשי אז דאס וועט זיין א באצאלונג פאר דוד המלך פאר זיינע געטרייע חסדים וואס האט אנגעהאלטן אייביג, ער איז אייביג געווען געטריי פארן אייבערשטן, אויף דעם וועט דער אייבערשטער באצאלן פאר כלל ישראל, און די אנדערע מפרשים טענה'ן, פונקט ווי די חסדי דוד זענען נאמנים, פונקט ווי דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר דוד המלך אז ער וועט אים שטענדיג שטיין צו הילף און ער וועט אים אייביג גוטס טון און די מלוכה וועט זיך קיינמאל נישט אפטון פון אים און פון זיינע קינדער, אזא מין ברית עולם וועט דער אייבערשטער מאכן מיט גאנץ כלל ישראל, טאמער זיי וועלן איינהאלטן הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם. שטייט אין תהלים קאפיטל מ ה. למנצח, צו דעם שפילער, צו דעם זינגער, על שושנים. איז דא מפרשים וואס לערנען, און די פשוט'ע פשט איז מסתמא אזוי, אז דאס איז א מין כלי זמר, די מצודה זאגט אז ס'האט אויסגעזען ווי א שושן, ווי א בלום, רש י לערנט אז דאס איז א קאפיטל וואס גייט ארויף אויף תלמידי חכמים, און ער גלייכנט זיי צו צו רויזן, ווייל זיי זענען ווייך ווי רויזן, שיין ווי רויזן, און נארהאפטיג, פליסיג, מיט מעשים טובים, זאפטיג, אזוי ווי רויזן. לבני קורח, די קינדער פון קורח האבן פארפאסט דעם קאפיטל. משכיל, זאגט די תרגום, דאס איז א שכלא טבא, א קלוגע זאך, רש י זאגט משכיל דורך א מתורגמן. שיר ידידות, דאס איז א געזאנג וואס ווייזט ארויס ידידות, פאר דעם תלמיד חכם, לויט ווי רש י לערנט אז די קאפיטל גייט ארויף אויפן תלמיד חכם, ס'טוט באליבן דעם תלמיד חכם אויף די מענטשהייט, אז די מענטשן זאלן ליב האבן דעם תלמיד חכם, און ס'מאכט אז דער תלמיד חכם אליין זאל מער ליב האבן זיין תורה, ער גייט ארויסברענגען די מעלות פון דער תורה. אנדערע מפרשים לערנען אז די גאנצע קאפיטל איז געזאגט געווארן אויפן מלך המשיח. ידידות מיינט אז ס'ברענגט ארויס די ידידות וואס דער אייבערשטער האט מיטן מלך המשיח. דער משורר זאגט, רחש לבי דבר טוב, מיין הארץ האט געווידמעט א גוטע זאך, איך האב געוואלט ארויסגעבן גוטע ווערטער, אומר אני, די ערשטע זאך בין איך מקדים און איך זאג, מעשי מיינע ווערק, די קאפיטל וואס איך ערצייג דא, למלך, דאס איז פארן קעניג, לויט רשי גייט עס ארויף אויף מאן מלכי רבנן, און לויט די אנדערע מפרשים גייט עס ארויף אויפן מלך המשיח. לשוני מיין צונג, מיין שפראך, איז פליסיג אזוי ווי א עט סופר מהיר, א פעדער פון א פלינקע סופר, א סופר וואס קען זיך גוט אויס, און ס'גייט אים פליסיג דאס שרייבן, ער שטעלט זיך נישט אפ אינדערמיט. יפיפית דו ביסט שיין מבני אדם, לויט רש י גייט עס ארויף אויפן תלמיד חכם וואס ער איז שענער, און זיינע מעשים זענען שענער, ווי אנדערע מענטשן וואס זענען עוסק אין חיי עולם הזה. הוצק חן בשפתותיך, ס'איז אריינגעגאסן געווארן א חן אין דיינע ליפן, מיט דיין מויל טוסטו פסק'ענען א דבר הלכה, על כן ברכך אלוקים לעולם. פאר דעם האט דיך דער אייבערשטער געבענטשט אויף אייביג. די אנדערע מפרשים זאגן אז דאס גייט ארויף אויפן מלך המשיח, וואס ער איז שענער, סיי אינעם גוף, און סיי מיט מעשים טובים, און סיי זיין חכמה איז בעסער ווי אנדערע מענטשן. הוצק חן בשפתותיך זאגט די תרגום אז מ'האט אריינגעגעבן א רוח נבואה אין זיינע ליפן. על כן ברכך אלוקים לעולם אז דער משיח וועט בלייבן דעם פירער פון כלל ישראל אויף אייביג. רעדט ער ווייטער צום תלמיד חכם אדער צום מלך המשיח? לויט רשי גייט עס ארויף אויפן תלמיד חכם, זאגט ער אים חגור חרבך על ירך, גארטל דיך אן דיין שווערד אויף דיינע לענדן לוחם צו זיין מלחמתה של תורה, גיבור, דו גיבור. הודך והדרך, דאס איז דיין שיינקייט, צו האלטן מלחמות, זיך טענה'ן און לערנען. לויט די פשטים אז ס'גייט ארויף אויף מלך המשיח, זאגט ער פאר'ן מלך המשיח ער זאל זיך ארויפלייגן דעם שווערד אויף די לענדן, אויפ'ן דיכט, ס'איז דא פלעצער ווי מ'לייגט עס ארויף אויף די לענדן, און ס'איז דא פלעצער ווי מ'לייגט עס אויפ'ן דיכט, אזוי זאגט די רדק, דא זאגט ער ער זאל עס לייגן אויפ'ן דיכט, הגם זאגט ער, בימות המשיח וועט שוין נישט זיין קיין מלחמות, אבער אנהייב בתחילת מלכותו וועט זיין יא זיין די מלחמת גוג ומגוג, ממילא וועט זיך דער מלך המשיח דארפן אנגארטלען מיט א שווערד, און ער וועט באזיגן אלע זיינע שונאים, און דאס וועט זיין הודך והדרך, נאכדעם וועט אלעס זיין שיין און וואויל, און ס'וועט נישט זיין מער קיין מחלוקת און מלחמות, יעדער וועט זיין אונטערגעווארפן אונטער דעם מלך המשיח. זאגט די הייליגע משנה מסכת חגיגה פרק ב', חומר בקודש מבתרומה, האבן שוין געשמועסט פאריגע וואך אז מסכת חגיגה די לעצטע אנדערהאלבן פרקים רעדט מען פון דיני טומאה וטהרה, און דאס איז אלעס ווייל ער וויל צוקומען צו די הלכה וואס וועמיר שפעטער לערנען אז יעדן יום טוב האבן אפילו עם הארצים א חזקת טהרה, יעדער איינער רייניגט זיך פאר ס'קומט אן די יום טוב. זאגט ער יעצט פארשידענע חומרות, די ערשטע דריי משניות וועלן זיין אלע חומרות וואס קודש, קדשים, האט מער ווי תרומה. שמטבילין כלים בתוך כלים לתרומה אבל לא לקודש, ווען א מענטש האט אסאך כלים, גרעסערע און קלענערע, וואס אלע זענען טמא, מעג מען אריינלייגן די קלענערע אין די גרעסערע און אזוי איינטונקען אינאיינעם אין מקווה, אויב ס'איז זאכן וואס איך דארף האבן צום עסן תרומה. אבער ביי קודש לאז איך נישט אזוי טון, ווייל איך האב מורא אז די וואסער וועט נישט קענען געהעריג אנקומען איבעראל, די אינעווייניגסטע כלים וועלן צו שווער זיין און ס'וועט אראפדרוקן אויף די אנדערע כלים, און די וואסער וועט נישט קענען געהעריג צוקומען. נאך א חומרא, אחוריים ותוך ובית הצביטה בתרומה אבל לא בקודש. ווען א כלי ווערט טמא דורך א טומאה דרבנן, איז ביי תרומה, אויב ס'איז געווארן טמא די אינדרויסן, איז נאכנישט די אינעווייניגסטע חלק געווארן טמא, טאמער ס'איז געווארן טמא די בית הצביטה, וואס דאס מיינט א פלאץ ווי מ'קען עס אנכאפן, אז א אויער וואס די כלי האט, ווערט נאכנישט טמא די אינעווייניגע און נישט די אינדרויסן, ס'איז אפגעטיילט, די אחוריים איז באזונדער, די תוך איז באזונדער און די בית הצביטה איז באזונדער, דאס איז אבער נאר ביי תרומה, אבער ביי קודש זאג איך, טאמער איינע פון די פלעצער פון די כלי איז טמא געווארן, איז שוין די גאנצע טמא. נאך א חומרא, הנושא את המדרס, ווען א מענטש טראגט א זאך וואס איז טמא מדרס, למשל א שיך פון א זב, נושא את התרומה, מעג ער אין די זעלבע צייט אויכעט טראגן א כלי מיט תרומה, למשל ער טראגט עס אין א כלי חרס וואס די אינדרויסן פון די כלי חרס איז נישט מקבל טומאה, און ער טראגט אין די זעלבע צייט א מדרס און א כלי וואס האלט אין זיך תרומה. אבל לא את הקודש, ביי קודש לאז איך נישט טון אזוי, צוליב א מעשה שהיה, ס'איז אמאל געווען א מענטש וואס ער האט געטראגן וויין פאר נסכים, און ס'האט זיך אים אפגעריסן זיין שיך בענדל, וואס דאס איז געווען א מדרס הזב, און ער האט עס גענומען אין די הענט אריין, און ס'איז אריינגעפאלן אין די חבית און ס'האט מטמא געווען די קודש, האט מען גוזר געווען אז ווער ס'טראגט א מדרס טאר נישט טראגן קיין קודש, וויבאלד די מעשה איז נאר געווען ביי קודש האט מען נישט גוזר געווען נאר ביי קודש און נישט ביי תרומה. זאגט די משנה ווייטער, בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש, דאס האבן מיר שוין געלערנט אין פריערדיגן פרק אויכעט, די קליידער פון מענטשן וואס עסן תרומה, הייסט נאכנישט הייליג, ס'הייסט נאכנישט גערייניגט, פארקערט, ס'הייסט ווי א מדרס, ווי א אב הטומאה, כאילו ס'איז געליגן דערויף איך בין חושש אז ער האט געלאזט זיין אשתו נדה זיצן דערויף, לגבי די מענטשן וואס זענען זיך מטהר אויף קודש, הייסט די בגדים פון אוכלי תרומה ווי א מדרס. זאגט די משנה נאך חומרות, לא כמידת הקודש מידת התרומה, תרומה האט נישט די זעלבע דינים ווי קודש, שבקודש, לגבי קדשים, ווען איך וויל טובל'ען עפעס וואס ס'האט א קניפ, מתיר, דארף איך עס אויפבינדן, און ווען איך וויל טובל'ען עפעס וואס איז פייכט ומנגב דארף איך עס אפטריקענען, ומטביל ערשט נאכדעם טובל איך עס, ואחר כך קושר נאכדעם בינד איך עס צוריק צו. ובתרומה, ביי תרומה, קושר, מען מעג לכתחילה נעמען א זאך וואס האט קניפן און צוקניפן פאר איך טובל עס ואחר כך מטביל און נאכדעם טובל'ט מען עס. משנה ב', גייט ער ווייטער ממשיך זיין מיט חומרות פון קודש איבער תרומה. כלים הנגמרים בטהרה, ווילאנג א כלי איז נישט פערטיג איז עס נישט מקבל טומאה. איינמאל ס'ווערט שוין נאנט צום פערטיג דארף איך שוין אכט געבן אז ס'זאל נישט מקבל טומאה זיין. איז מ'רעדט דא פון כלים וואס דער חבר האט עס געענדיגט און ער האט אכט געגעבן אז ס'זאל נישט טמא ווערן פון ווען ס'איז געווען א גמר מלאכה האט ער אכט געגעבן ס'זאל נישט טמא ווערן. צריכין טבילה לקודש דאך האבן די חכמים געזאגט אויב דו ווילסט עס נוצן פאר קודש מוזטו עס נאכאמאל טובל'ן אבל לא לתרומה ביי תרומה נישט. פארוואס עפעס זאל איך עס דארפן נאכאמאל טובל'ן? ווייל ביי קודש האב איך חושש געווען אז א עם הארץ האט ארויפגעשפיגן דערויף. פאר ס'איז געווען פארטיג, און נאכדעם וואס די כלי איז פארטיג געווארן און ס'איז מקבל טומאה איז נאך די רוק געווען פייכט, און רוק פון עם הארץ הייסט א ראשון לטומאה, ממילא האב איך געזאגט אז מ'דארף טובל'ן די כלי. זאגט די משנה ווייטער, הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה, א כלי וואס ס'האט אין זיך אסאך עסנווארג, און א טמא'נע מענטש וועט צורירן צו איינע פון די עסנווארג וואס ליגט אין די כלי, איז לגבי קודש זאג איך אז אלעס וואס ליגט אין די כלי ווערט טמא, אפילו ער האט נישט צוגערירט די אנדערע, ער האט נאר צוגערירט איינס ביי איין ווינקל, ווערט די גאנצע אלע עסנווארג אינעם כלי טמא, מען לערנט עס ארויס פון די פסוק וואס עס שטייט כף אחת עשרה זהב, די תורה האט געמאכט אלעס וואס ליגט אינעם לעפל ווי אחת, אבל לא לתרומה, ביי תרומה זאג איך אז נאר דארט ווי ער האט צוגערירט איז טמא געווארן און די אנדערע זאכן זענען טהור. נאך א חומרא, הרביעי בקודש פסול, ווען א זאך וואס איז א שלישי לטומאה האט צוגערירט א קודש, ווערט עס א רביעי, ס'ווערט פסול, ס'קען טאקע נישט גיין ווייטער, ס'הייסט נישט טמא, אבער פסול איז עס. והשלישי בתרומה, ביי תרומה קען עס נישט גיין ביז א רביעי, א שלישי איז פסול ביי תרומה, ס'קען אבער נישט מטמא זיין ווייטער. נאך א חומרא, ובתרומה, אם נטמאת אחת מידיו, טאמער איינער פון די הענט פונעם מענטש איז טמא געווארן מיט א טומאה דרבנן, למשל ער האט אנגערירט אוכלין אדער משקין טמאים, וואס דאס איז נאר מטמא די הענט און נישט די גוף, חברתה טהורה, איז די אנדערע הענט טהור, אפילו ער וועט צורירן די אנדערע הענט מיט די הענט, ווערט עס נישט טמא. ובקודש, מטביל שתיהן, מוז ער טובל'ען ביידע הענט, נישט נאר ווען איין הענט האט צוגערירט די אנדערע הענט נאר אפילו ער האט נישט צוגערירט די אנדערע הענט. אויב די טמא'נע הענט איז געווען נאס בשעת ס'האט צוגערירט צו די טומאה, ווערט די צווייטע הענט טמא אפילו ס'האט נישט צוגערירט צו די ערשטע הענט. שהיד, ווייל איין האנט, מטמא את חברתה, קען מטמא זיין די אנדערע הענט בקודש, ווען ס'האנדלט זיך פון קודש, אבל לא בתרומה, אבער נישט ביי תרומה. די גמרא זאגט אז די לעצטע שורה פון די משנה קומט מרבה זיין אז ראובן'ס האנט וואס איז טמא געווארן, קען מטמא זיין שמעון'ס האנט אויך, נישט נאר די אייגענע, צווייטע, האנט ווערט טמא, נאר אז ער גייט און ער רירט צו זיין חבר'ס הענט, ווערט יענער אויך טמא לגבי קודש. משנה ג'. נאך חומרות פון קודש איבער תרומה, אוכלין אוכלים נגובין, מען מעג עסן טרוקענע עסנווארג, בידיים מסואבות, אפילו מען האט טמא'נע הענט, סתם ידיים, לאמיר זאגן וואס איז א שני לטומאה, מעג מען עסן טרוקענע עסנווארג בתרומה, אפילו דער מענטש האט אין זיין מויל א שטיקל תרומה, מעג ער נעמען יעצט מיט די הענט בידיים מסואבות, אנכאפן א אנדערע עסן, א חולין, און אריינלייגן אין מויל, און איך האב נישט מורא אז ער וועט צורירן די תרומה מיט זיינע הענט וואס איז טמא, איך זאג אז ער קען גוט אכט געבן ער זאל נישט צורירן די תרומה וואס איז אין זיין מויל, אבל לא בקודש, ביי קודש, אויב ער האלט אינמיטן עסן קודש, און זיין הענט איז טמא, טאר ער נישט אריינלייגן אפילו א טרוקענע עסנווארג, אויב ס'איז א פייכטע עסנווארג איז זיכער אז מ'טאר נישט ווייל די פייכטקייט מאכט דאך עס זאל ווערן א ראשון לטומאה און ס'גייט ווייטער און ס'איז מטמא די קודש וואס ליגט אין זיין מויל, נאר אפילו א טרוקענע עסנווארג טאר מען נישט אריינלייגן אין מויל ווייל כ'האב מורא אז זיין טמא'נע הענט וועט גיין צורירן די קודש, איי אויב זיין הענט איז טמא וויאזוי האט ער געגעסן דעם ערשטן שטיקל קודש? ס'רעדט זיך אז די חבר האט אים עס אריינגעלייגט אין מויל, די חבר האט געהאט ריינע הענט, אדער אז ער אליין האט עס גענומען מיט א כוש אדער א כרכר, עס הייסט א מין זאך וואס איז נישט מקבל טומאה, און אזוי האט ער עס אריינגעלייגט אין מויל, אבער טאר נישט יעצט נאכדעם אריינלייגן נאך א שטיקל חולין'דיגע עסן אין מויל, ווייל כ'האב מורא אז מיט זיינע טמא'נע הענט וועט ער צורירן די קודש. און די לעצטע חומרא פון קודש איבער תרומה איז אזוי, האונן, א מענטש וואס איינער פון זיינע זיבן קרובים איז אים געשטארבן יענעם טאג, אפילו ער האט זיך נישט מטמא געווען צו זיי, האט ער אבער א דין אונן, און ער טאר יענעם טאג נישט עסן קיין קדשים, און מחוסר כפורים, אדער א מענטש וואס איז געווען א זב, וכדומה, אזא מין זאך וואס ער דארף ברענגען א קרבן, וואס דעמאלטס טאר ער נישט עסן, און ביי מחוסר כפורים טאר ער אפילו נישט צורירן קיין תרומה. צריכין טבילה לקודש ווען ער ווערט צוריק ריין, א אונן ווען ס'ווערט ביינאכט, אדער א מחוסר כפורים ווען ער ברענגט זיין קרבן, ער וויל גיין עסן קודש מוז ער זיך טובל'ן, ווייל ס'איז געווען א שטיקל צייט וואס ער האט נישט געמעגט עסן קדשים, האט ער אזוי ווי מסיח דעת געווען פון זיין שמירה, ער האט זיך נישט געהעריג אפגעהיטן, זאג איך אז ווען ער וויל עסן קודש דארף ער זיך טובל'ן, אבל לא לתרומה, ביי תרומה איז נישט געזאגט געווארן די הלכה, ווייל א אונן און מחוסר כפורים מעגן עסן תרומה, ממילא איז נישט שייך ביי דעם קיין היסח הדעת. הגם מעשר שני איז אסור פאר א אונן, אבער תרומה שטייט א ספעציעלע פסוק וכל זר לא יאכל קודש נאר א זר טאר נישט עסן אבער א אונן יא. משנה ד גייט ער יעצט זאגן פארשידענע זאכן וואס תרומה איז הארבער ווי קודש. חומר בתרומה. תרומה האט א הארבקייט איבער קודש. שביהודה, אין די געגנטער פון ארץ ישראל וואס איז יהודה, די געגנט פון ירושלים און ארום, נאמנים זענען אלע מענטשן דארט באגלייבט על טהרת יין ושמן, אויף די ריינקייט פון וויין און פון אויל וואס דאס דארף מען דאך האבן פאר די נסכים און פאר די מנחות כל ימות השנה, א גאנץ יאר זענען זיי באגלייבט. פארוואס? קודם כל פארוואס כאפט ער דווקא אן ביהודה? ווייל פון גליל למשל האט מען נישט געקענט ברענגען קיין וויין און קיין אויל צום בית המקדש, ווייל ס'איז געווען געגנטער ווי גוי'אישע געגנטער אין די מיט, ארץ העמים האט דאך א טומאה, האט מען נישט געקענט ברענגען פון די אנדערע געגנטער נאר פון יהודה אליין האט מען געמעגט ברענגען יין ושמן ווייל אנישט איז עס טמא געווארן דורך די ארץ העמים. איז זענען זיי נאמן אויף די טהרה פון יין ושמן כל ימות השנה אפילו עם הארץ טאמער זאגט ער די וויין איז ריין און איך האב עס אפגעהיטן פאר נסכים, אדער די אויל איז ריין, כ'האב עס אפגעהיטן פאר מנחות, איז ער באגלייבט. פארוואס טאקע? וויבאלד קודש איז זייער א הארבע זאך, האבן די עם הארצים מורא ליגנט צו זאגן, און טאמער זיי ווייסן נישט אויף זיכער אז ס'איז ריין, וואלטן זיי נישט געזאגט אז ס'איז ריין. מה שאין כן ביי תרומה, זענען זיי פארדעכטיגט אז די איסור פון טומאה אין תרומה איז נישט אזוי הארב ביי זיי, ממילא איז חומר בתרומה אז ביי תרומה זענען זיי נישט באגלייבט. זאגט אבער די משנה בשעת הגיתות והבדים, די צייט וואס מען לעזט אפ די טרויבען און מען פרעסט עס אויס אין די בית הגת, אדער ווען מען נעמט אראפ די איילבירטן און מען פרעסט עס אויס אין די בית הבדים, איז אף על התרומה זענען זיי אויכעט באגלייבט אויף די תרומה צו זאגן אז דאס איז כשר, ס'איז נישט טמא געווארן ס'איז ריין און מען קען עס נוצן, מען קען און ס'איז גוט מען קען עס עסן ס'איז נישט קיין טמא'נע תרומה. פארוואס? ווייל בשעת הגיתות והבדים זענען זיי יא נזהר געווען, דעמאלטס ווען עס איז געווען די סעזאן וואס מען האט אראפגענומען די טרויבן און די איילבירטן און אויסגעפרעסט, דעמאלטס האט זיך יעדער זייער גוט געהיטן, די פראבלעם איז נאר אז ווען ס'פלעגט אדורכגיין די שעת הגיתות והבדים, פלעגן זיי עס ווייטער צוריק מטמא זיין, אבער בשעת הגיתות והבדים האבן זיי געהאט א נאמנות. זאגט די משנה, עברו הגיתות והבדים, טאמער ס'איז אדורכגעגאנגען די צייט פון די פרעס, והביא לו חבית של יין של תרומה, אן עם הארץ האט געברענגט פאר א כהן א פעסל וויין און ער זאגט אים דאס איז תרומה, לא יקבלנה ממנו זאל עס די כהן נישט איבערנעמען, ווייל ס'איז א חשד אז ס'איז טמא. אבל מניחא לגת הבאה, דער עם הארץ קען נעמען דעם פעסל און עס אוועקלייגן ביי זיך אין שטוב ביז די קומענדיגע פרעס, וואס דעמאלטס האט ער ווייטער צוריק זיין נאמנות, הגם דאס איז געליגן ביי אים איבער יאר, בשעת הגיתות והבדים אבער האט ער א נאמנות און דעמאלטס קען ער עס ווייטער ברענגען צום כהן. ואם אמר לו, טאמער דער עם הארץ ברענגט א פעסל וויין פון תרומה צום כהן און ער זאגט אים, הפרשתי לתוכה רביעית קודש, איין רביעית פון די גאנצע פעסל האב איך געמאכט אז דאס זאל זיין קודש, דאס גיי איך אראפנעמען, דו קענסט עס אראפנעמען פאר נסכים, נאמן, איז שוין דער עם הארץ באגלייבט אויפן גאנצן פעסל, ווייל קודש איז דאך זייער הארב געווען ביי די עם הארצים אין די אויגן, איז וויבאלד איין רביעית פון דעם איז קודש, זאג איך מיגו ער איז באגלייבט אויף דעם רביעית איז ער שוין באגלייבט אויפן גאנצן פעסל, ווייל ס'פאסט נישט פאר די רביעית פון קודש אז דאס אליין זאל זיין הייליג, דאס אליין זאל זיין ריין, און די איבריגע וויין און די איבריגע אויל פונעם פעסל זאל זיין טמא, ממילא האב איך געזאגט אז די גאנצע זאך איז שוין טהור. כדי יין וכדי שמן המדומעות, דאס וואס האט מען פריער געזאגט אז בשעת הגיתות והבדים זענען זיי באגלייבט אויף תרומה, מיינט נאר אויף די וויין און נאר אויף די אויל, אויף די פעסלעך אליין נישט, ווען ער געבט למשל א פעסל וויין אדער אויל פארן כהן, דארף דער כהן אריבערגיסן דעם פעסל צו איינע פון זיינע פעסער, און דעם פעסל אליין דארף ער צוריקגעבן פארן עם הארץ, דאס הייסט נישט קיין דאס האט נישט קיין חזקת טהרה. ס'איז דא אבער אמאל וואס ער איז באגלייבט אויף די פעסער אויכעט, המדומעות מיינט אז ס'איז אויסגעמישט תרומה מיט חולין מיט קודש, למשל דער מענטש דער עם הארץ האט אין די. פעסער באשטימט אז פון דעם גייט ער אראפנעמען פאר נסכים, ער גייט פון דא אראפנעמען פאר תרומה. נאמנין עליהם זענען די אמעראצען באגלייבט אויף די פעסער אויכעט בשעת הגתות והבדים, בשעת ווען ס'איז די צייט וואס מ'פרעסט די וויין און די אויל, וקודם לגתות שבעים יום און אפילו זיבעציג טעג פאר די פרעס צייט איז ער אויכעט שוין באגלייבט אויף די חביות ווייל די סדר פלעגט זיין אז זיבעציג טאג פריער פלעגט מען שוין רייניגן די כלים וואס מ'האט געדארפט נוצן צום פרעסן, צו אריינלייגן די וויין און די אויל נאכן פרעסן, איז וויבאלד דאס איז אזעלכע פעסער וויין און אויל וואס איז אויסגעמישט דארטן און ס'איז אויך דא וויין און אויל וואס ער גייט אראפנעמען פון דעם פאר נסכים, איז ער באגלייבט נישט נאר בשעת הגתות והבדים, נאר אויך זיבעציג טעג פאר די גתות. משנה היי, מן המודיעית ולפנים, פון די שטאט מודיעית, וואס דאס איז געווען פופצן מיל ארויס פון ירושלים, פון דארט און אריינציר אלע געגנטער צווישן מודיעית און ירושלים, נאמנין איז מען באגלייבט על כלי חרס, אלע כלי חרס וואס ווערן דארטן פארקויפט, זענען די פארקויפערס באגלייבט אז זיי האבן עס אפגעהיטן בטהרה, פארוואס? ווייל אין ירושלים האט מען נישט געטארט פאבריצירן קיין כלי חרס, מען האט נישט געמעגט האבן דארטן א אויוון, ווי דארטן אין דעם אויוון טוט מען פארטיגן כלי חרס, מען האט נישט געוואלט אז ס'זאל זיין פאררייכערט ירושלים, האט מען געמאכט אז די אלע טעפ פאבריקן זענען געווען אינדרויסן פון ירושלים, איז צווישן מודיעית און ירושלים זענען די אלע טעפערס באגלייבט צו זאגן אז דאס איז ריין, מן המודיעית ולחוץ פון די שטעטל מודיעית און ווייטער אין נאמנין זענען זיי שוין נישט באגלייבט, כיצד? אויך איז דא פארשידענע תנאים וויאזוי די טעפערס זענען באגלייבט. הקדר דער טעפער, שהוא מוכר הקדרות וואס ער פארקויפט די טעפ, נכנס לפנים מן המודיעית, ער קומט אריין, אריינציר פון מודיעית, צווישן מודיעית און ירושלים. די תוס' יום טוב שטעלט זיך טאקע, מען טרעפט אסאך מאל אז די משנה גיבט עפעס א שיעור ארויס פון ירושלים און זאגט ער כנגדו די זעלבע מאס פון אלע פיר זייטן, פארוואס ביים מן המודיעית ולפנים זאגט ער נישט אויף די זעלבע שטח פון י"ב מיל זענען זיי באגלייבט פון אלע פיר זייטן ארום, זאגט ער מיר מוזן זאגן אז ביי די געגנט פון מודיעית דארט איז געווען אלע פאבריקן פון טעפ אזוי ווי עס איז די סדר ביי אלע שטעט אז מען מאכט א געוויסע געגנט פונעם שטאט וואס דארטן זאל זיין אלע פאבריקן ממילא דארף ער נישט געבן א שיעור פון אלע דריי פיר זייטן ארום ווייל נאר אויף יענעם זייט פלעגט מען פאבריצירן די טעפ זאגט די משנה הוא הקדר דער טעפער אליין וואס ער האט אריינגעברענגט די טעפ פון אינדרויסן, ער אליין האט א נאמנות, ווייל איך האב נישט קיין ברירה, איך מוז דאך אים גלייבן, איך מוז דאך האבן פון וואו צו נעמען טעפ צו קענען, טעלערס און גלעזלעך, איך דארף דאך האבן פון וואו צו נוצן פאר די קדשים, יעדע מענטש אין ירושלים וואס ער האט געוואלט עסן א חטאת א שלמים האט דאך געדארפט זיך באנוצן מיט ריינע כלים וואס זענען כשר פאר קודש, האב איך געמוזט געבן א מעגליכקייט צו קויפן פון מענטשן, אבער דאס איז נאר דער טעפער אליין וואס האט עס אריינגעברענגט, ווילאנג ער געט עס נישט איבער פאר א צווייטן, טאמער ער האט עס איבערגעגעבן פאר א צווייטן טעפער צו פארקויפן, איז ער שוין נישט באגלייבט, והן הקדרות, נאר די טעפ וואס ער האט אריינגעברענגט איז ער באגלייבט, ער קען נישט צושטעלן מיט דעם אנדערע טעפ פון א צווייטן טעפער, והן הלוקחים, און די קונדן, די קאסטומערס, די ערליכע וואס האבן אים געזען ווי ער ברענגט עס אריין, ביי זיי איז ער באגלייבט און נישט ביי אנדערע מענטשן. נאמן נאר דעמאלטס איז ער באגלייבט יצא טאמער דער טעפער וועט נעמען זיינע טעפ און ארויסגיין ווייטער מן המודיעין ולחוץ אינו נאמן אפילו ער קומט יעצט פון אינעווייניג ער האט פארלוירן זיין נאמנות מען קען אים שוין נישט גלייבן און דארטן קען מען שוין נישט קויפן פון אים די טעפ ס'איז שוין נישט כשר לקודש. משנה ו', הגבאים, די מאנערס וואס די קעניג, די גוישע קעניג האט געהאט אידישע קינדער וואס זיי פלעגען איינמאנען די שטייערן פאר אים. שנכנסו לתוך הבית, טאמער זענען אריינגעקומען א אידישע שטוב צו גייען ארויסכאפן א משכון ווילאנג ער באצאלט די שטייערן, זענען זיי באגלייבט צו זאגן אז זיי האבן נישט צוגערירט אנדערע כלים און ס'איז נישט טמא געווארן, וכן הגנבים, די זעלבע זאך טאמער א גנב האט זיך אריינגעכאפט צו איינעם אינדערהיים, שהחזירו את הכלים, שפעטער האט ער תשובה געטון און ער ברענגט צוריק די כלים, נאמנין לומר לא נגענו, איז ער באגלייבט, זענען זיי באגלייבט צו זאגן אז זיי האבן נישט צוגערירט אין די כלים נאר אינדרויסן פון די כלים, און א כלי חרס איז נישט מטמא פון אינדרויסן נאר פון אינעווייניג. זאגט טאקע דער ברטנורא דאס איז נאר טאמער זיי האבן עס צוריקגעקערט צוליב תשובה, טאמער זיי האבן מורא אז מען וועט מסר'ן פאר די רעגירונג וכדומה, דעמאלט זענען זיי נישט באגלייבט. ובירושלים, אין די שטאט ירושלים, נאמנין על הקודש, איז יעדער איינער באגלייבט אויף אלע כלי חרס, סיי גרויסע כלי חרס סיי קליינע, צו זאגן אז דאס איז ריין פאר קודש, ווי אונז האבן געשמועסט אז ס'איז דא א מאנגל פון כלי חרס אין ירושלים ווייל מען טאר עס נישט דארטן פאבריצירן, האט מען געמוזט באגלייבן יעדן איינעם צו זאגן אז דאס איז ריין. און בשעת הרגל, אין די צייט פון א יום טוב איז אף על התרומה. א גאנץ יאר איז מען נאר באגלייבט אויף קודש, און דאס איז טאקע מכלל פון די זאכן וואס תרומה איז הארבער ווי קודש, אבער בשעת א יום טוב, וואס דעמאלטס איז דא א פסוק ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, אז בשעת יעדער קומט זיך צאם, און ביי א רגל קומט דאך יעדער איינער צאם אויף איין מאל עולה רגל זיין, האט יעדער איינער א דין ווי א חבר, און די סיבה דערצו איז ווייל יעדער איינער טוט זיך מטהר זיין ברגל, פאר יעדע יום טוב פלעגט זיך יעדער איינער טובל'ען און מטהר זיין, איז בשעת א רגל איז יעדער איינער באגלייבט אפילו לגבי תרומה צו זאגן אז די כלי איז טהור לתרומה. משנה ז', הפותח את חביתו, א מענטש ער האט א געשעפט, אין יום טוב חול המועד האט ער געעפנט א פעסל צו פארקויפן פאר עם הארצים, און די עם הארצים פלעגן אריינשטופן די הענט אין די וויין, און בשעת הרגל איז נישט קיין פראבלעם ווייל זיי האבן א חזקת טהרה, די פראבלעם איז אבער אז ס'איז איבערגעבליבן אויף נאך יום טוב און דער מענטש וויל ווייטער פארקויפן, די זעלבע זאך והמתחיל בעיסתו על גב הרגל, ער האט אנגעהויבן פארקויפן א טייג אין יום טוב און ס'איז איבערגעבליבן, רבי יהודה אומר יגמור, מען האט אים געמוזט לאזן ענדיגן פארקויפן, הגם ס'קומט צוריק א טומאה, ווייל די טומאה זאל די די חזקת טהרה פון עם הארץ אין יום טוב איז נאר בשעת די יום טוב, שפעטער ווען ס'גייט אדורך די יום טוב פארלירט עס שוין, ס'קומט צוריק למפרע די אלטע טומאה, והראיה אונז עמיר זעהן ווייטער אין די משנה אז נאך יום טוב פלעגט מען אויסרייניגן די גאנצע עזרה אלע כלים דארט פלעגט מען טובל'ן ווייל די מענטשן די עם הארצים פלעגן זיך דרייען דארט, זעהן מיר דאך אז די טומאה פון עם הארץ קומט צוריק נאך יום טוב, און די אלע זאכן וואס ער האט צוגערירט במשך פונעם יום טוב דארף מען טובל'ן, זאגט אבער רבי יודא טאמער דעסט אים נישט מתיר זיין צו ענדיגן פארקויפן דעם פעסל וויין און די טייג וועט ער נישט אנהייבן צו פארקויפן און ס'עט זיין א מאנגל אין שפייז פאר די עולי רגלים האט מען אים געמוזט מתיר זיין והחכמים אומרים לא יגמור די חכמים זאגן ניין ס'האט א טומאה די עם הארץ האט צוגערירט ס'איז טמא מ'טאר עס נישט ענדיגן פארקויפן זאגט די משנה משעבר הרגל, ווען די יום טוב איז פארביי געגאנגען, היו מעבירין איז מען אדורך געגאנגען אין די גאנצע עזרה, אוועק גענומען אלע כלים פון זייערע פלעצער, על טהרת עזרה, צוליב די ריינקייט פון די עזרה, מען האט אלעס גענומען און גע'טובל'ט. עבר הרגל ביום שישי, טאמער פרייטאג איז געווען אסרו חג, לא היו מעבירין האט מען שוין נישט אדורך געגאנגען, אוועק געפירט די כלים, און גע'טובל'ט מפני כבוד השבת, די אלע כהנים האבן געדארפט זיין פארנומען אין שטוב, אנצוגרייטן פאר שבת. רבי יהודה אומר אף לא ביום חמישי, אפילו אויב די אסרו חג איז געווען אין א דאנערשטאג, שאין הכהנים פנויים, די כהנים האבן אויך נישט געהאט קיין צייט, ווייל איין טאג נאך יום טוב האבן זיי געווען פארנומען אויסצורוימען די אלע תרומות הדשן, די אלע אנגעזאמלטע אש פון א גאנץ יום טוב. משנה ח, כיצד מעבירים על טהרת עזרה, וויאזוי טוט מען מעביר זיין אוועקנעמען כלים פון פלאץ און רייניגן די עזרה? מטבילין את הכלים שהיו במקדש, מען האט גע'טובל'ט אלע כלים וואס זענען געווען אין בית המקדש, ואומרין להם, די כהנים האבן אנגעווארענט נאך פאר יום טוב, די אלע כהנים וואס זענען געקומען עולה רגל זיין און זיי האבן זיך געמעגט דרייען אינעם היכל, זיי האבן געמעגט אריין גיין אינעם היכל כהנים עם הארצים, האט מען זיי אנגעווארענט, הזהרו עטס זאלטס געווארענט זיין שלא תגעו בשלחן ותטמאוהו, ווייל די שלחן קען מען נישט טובל'ן. די שילחן טאר מען נישט אוועקנעמען פון פלאץ, מ'טאר נישט אראפנעמען די לחם הפנים דערפון, ס'דארף דארטן זיין א גאנצע וואך, פון ווען מ'לייגט עס ארויף שבת נאכמיטאג ביז ווען מ'נעמט עס אראפ דעם אנדערן שבת, מ'טאר עס נישט אראפנעמען צו טובל'ען, ממילא האבן זיי געדארפט זייער אכט געבן מ'זאל נישט צורירן צום טיש. כל הכלים שהיו במקדש, די אלע כלים פון בית המקדש, יש להם שניים ושלישים, ס'איז געווען צוויי דריי פון יעדע סארט, שאם נטמאו ראשונים, אז טאמער די ערשטע זענען טמא געווארן יביאו שניים תחתיהם, זאל מען ברענגען די אנדערע אנשטאטס דעם ווילאנג מ'איז מטהר די ערשטע. כל הכלים שהיו במקדש טעונים טבילה, אלע כלים פון בית המקדש האט מען געדארפט טובל'ן, חוץ ממזבח הזהב, די גאלדענע מזבח וואס איז געווען אינעווייניג אינעם היכל, ומזבח הנחושת די קופערנע מזבח וואס איז געווען אינדרויסן, מפני שהן כקרקע ווייל דאס האט א דין ווי קרקע. דברי ר' לעזער אזוי האלט ר' לעזער. ביי די מזבח הנחושת שטייט אין פסוק מזבח אדמה. זעהן מיר אז ס'ווערט אנגערופן קרקע, און די מזבח הזהב איז צוגעגליכן צו די מזבח הנחושת, ווייל ס'שטייט אין א פסוק המנורה והמזבחת, מ'גלייכט צו איין מזבח צום אנדערן, וחכמים אומרים, מפני שהן מצופין. איז דא צוויי פשטים וויאזוי מ'קען טייטשן אין די חכמים. אדער מיינען זיי צו זאגן, און די חכמים קריגן זיך מיט ר' אליעזר, זיי האלטן אז ס'איז יא טמא, ווייל ס'איז מצופה. ווען ס'וואלט נישט געווען איבערגעדעקט, וואלט עס געהייסן א כלי עץ, א האלצערנע כלי העשוי לנחת, מ'רוקט עס נישט פון פלאץ, ס'איז א שווערע גרויסע כלי, איז עס בכלל נישט מקבל טומאה. אבער וויבאלד ס'איז איבערגעדעקט מיט קופער אדער מיט גאלד, האט עס א דין ווי א כלי מתכות, א כלי מתכות איז אפילו ס'איז נישט מיטלטל, ס'איז עשוי לנחת איז עס יא טמא. א צווייטער פשט איז, וחכמים אומרים, פארוואס זאגסטו אז מען דארף צוקומען צו די ווארט שהן כקרקע און ס'איז נישט גענוג פון די ווארט פון כלי עץ העשוי לנחת מפני שהן מצופין? ווייל ס'איז איבערגעדעקט האסטו געהאלטן אז די צודעק, די גאלד און די קופער מאכט עס אז ס'זאל ווערן א כלי מתכות, ס'איז נישט אזוי, ווייל די צודעק ווערט בטל צום כלי אליין, והא ראיה מען טרעפט אז די תורה רופט נאך אן די מזבחות רופט ער נאך אן כלי עץ, ממילא איז עס סיי ווי נישט טמא, אפילו ס'וואלט נישט, אפילו ווען איך האב נישט קיין פסוק אז ס'הייסט כקרקע, איז עס פשוט טהור ווייל ס'איז כלי עץ העשוי לנחת, אונז וועלמיר זעהן יעצט אין די גמרא אויסגעשמועסט די ביידע פירושים. זאגט די גמרא וחכמים אומרים מפני שהן מצופין לערנט מען פשטות אז די חכמים זענען מסביר נאך א טעם פארוואס עס דארף צו זיין טהור ווייל ס'איז איבערגעדעקט, פרעגט די גמרא אדרבה כיוון דמצופין נינהו מיטמאו, אז ס'איז איבערגעדעקט מיט גאלד און מיט קופער דארף עס יא מטמא זיין, ווען ס'איז נישט איבערגעדעקט איז עס א כלי עץ העשוי לנחת. אבער אז ס'איז איבערגעדעקט איז דאך ס'א כלי מתכות. ענטפערט די גמרא אימא זאג וחכמים מטמאין מפני שהן מצופין זאג טאקע אזוי די חכמים קריגן זיך מיט רבי אליעזר אז זיי האלטן אז ס'איז טמא ווייל ס'איז מצופה פארלירט עס די דין פון כלי עץ ואיבעית אימא רבנן לרבי אליעזר קאמרי זיי רעדן צו רבי אליעזר זיי זאגן אים מאי דעתיך וואס איז דיין דעת פארוואס דארפסטו צוקומען זאגן די ווארט ווייל ס'הייסט כקרקע און ס'איז דיר נישט גענוג די ווארט פון כלי עץ העשוי לנחת משום דמצופין ווייל דו האלטסט אז ס'איז איבערגעדעקט מיט גאלד און קופער הייסט עס ווי א כלי מתכות. ניין, מיבטל בטיל ציפויין גבייהו, די צודעק ווערט בטל צום עצם כלי, און די עצם כלי איז ווייטער א כלי עץ העשוי לנחת, ממילא איז עס וועגן דעם נישט מטמא, דארפסטו נישט צוקומען און זאגן אז די ווארט איז וועגן ס'ווערט אנגערופן קרקע. אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי חכמים אין אור של גיהנום שולטת בהן. קל וחומר מסלמנדרא. ומה סלמנדרא, שתולדת אש היא. ווי רש"י זאגט, דאס איז א מין חיה וואס ווען מען צינדט אן א פייער אויף זיבן יאר אין א צי קומט עס ארויס אזא מין שרץ, וואס רש"י זאגט אין מסכת חולין אז דאס קומט ארויס דורך א כישוף, און ווער ס'שמירט זיך אן מיט דעם אין אור הסך מדמה, אין אור שולטת בו, ווען איינער זאל זיך אנשמירן מיט די בלוט פון דעם סאלעמענדער קען די פייער נישט שולט זיין, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין אז חזקיהו המלך'ס טאטע האט אים אדורכגעפירט א פייער פאר די עבודה זרה. און נאר דורך דעם וואס די מאמע האט אים אנגעשמירט מיט סאלעמענדער איז ער געבליבן לעבן. תלמידי חכמים שכל גופן אש, זייער גאנצע גוף איז א שטיק פייער, דכתיב הלא כה דברי כאש נאום ה', און זיי לערנען די תורה פונעם אייבערשטן ווערן זיי א שטיק תורה, א שטיק פייער, ווי מען טרעפט טאקע א תלמיד חכם וואס רעגט זיך, זאגט די גמרא, איז די תורה דאס וואס רעגט זיך, ווייל ער ווערט א שטיק תורה, ממילא איז על אחת כמה וכמה זיכער אז די פייער פון די גיהנום וועט נישט קענען שולט זיין אין אים. אמר ריש לקיש, אין אור של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, זאגט תוס' מען רעדט נישט פון קיין פושעי ישראל בגופן, מען רעדט פון סתם פושעים, איז דער אור של גיהנום וועט נישט שולט זיין אין זיי, קל וחומר ממזבח הזהב, מה מזבח הזהב שאין עליו ס'איז נישט געווען איבערגעדעקט אלא כעובי דינר זהב, ס'איז געווען זייער א דינע צודעק, אזוי דיק ווי א גאלדענע רענדל איז עס געווען צוגעדעקט די מזבח הזהב, ס'איז געווען די עצם איז עס געמאכט געווען פון האלץ, איז כמה שנים וויפיל יאר האט געברענט א פייער דערויף און אין האור שולט אין האור שולטת בו עס איז נישט פארברענט געווארן, די דינר זהב די דיקקייט פון דינר זהב איז נישט אראפגעגאנגען דערפון קיין משהו, ווי רש"י זאגט ס'איז געווען א נס אז ס'איז נישט צושמעלצט צושמאלצן געווארן. איז אין אור שולטת בו פושעי ישראל שמלאין מצוות כרימון זיי זענען אנגעפילט מיט מצוות אזוי ווי א מילגרוים דכתיב כפלח הרמון רקתך אל תקרי רקתך אלא ריקנין שבך אפילו די ליידיגע פון די אידן זענען אויך אנגעפילט מיט מצוות ווי די מהרש"א זאגט אז די מצוות זענען צוגעגליכן צו גאלד איז פונקט ווי די עובי דינר זהב האט געשטערט אז די פייער זאל נישט אדורך גיין ס'זאל נישט פארברענען דעם האלץ פון די מזבח די זעלבע זאך די מצוות און מעשים טובים פון די פושעי ישראל דאס טוט באשיצן על אחת כמה וכמה אז די אור של גיהנום וועט נישט שולט זיין אין זיי. זאגט די זוהר הקדוש תנינן לית מילה בעלמא דקיימא קמי תשובה, ס'איז נישטא קיין זאך אויף די וועלט וואס ס'קען שטיין אין פארנט פון תשובה און ס'זאל נישט העלפן דערויף קיין תשובה, ולכולא, אויף אלעס, קודשא בריך הוא מקבל ודאי אויף אלעס טוט דער אייבערשטער זיכער אננעמען א תשובה, ואי תב בתיובתא הא אזדמן לקבליה אורח חיים, א מענטש וואס טוט תשובה איז פארגעברייט פאר אים א וועג פון לעבן. ואף על גב דפגים מה דפגים, אפילו דער מענטש האט חלילה פוגם געווען וואס ער האט פוגם געווען, כולא אתתקן אלעס ווערט פארראכטן, וכולא אתהדר על תקוניה אלעס קומט צוריק צום ריכטיגן פלאץ, דהא אפילו במה דאית ביה אומאה, אפילו טאמער ס'איז דא א שבועה וואס דער אייבערשטער האט געשוואוירן עפעס א גזירה, קמי קודשא בריך הוא, קרי ביה, רופט ער אויף דעם דעם פסוק כי ה' צבקות יעץ, ומי יפר, מי גייט ארויף אויף מידת הבינה וואס דארטן איז די עולם התשובה, די עולם התשובה דאס קען צושטערן אלע גזירות, דא הוא רזא סתימא דאס איז א באהאלטענע סוד, א פארמאכטע סוד. ותו, נאך א זאך, כד קודשא בריך הוא אומי אומאה ווען דער אייבערשטער מאכט א שבועה צו ברענגען א שלעכטע גזירה חלילה, לא אומי שווערט ער נישט אלא אם לא יעבד תיובתא נאר טאמער דער מענטש טוט נישט קיין תשובה. דהא לית פתגמא דקיימא קמי תיובתא, נישט דא א זאך וואס עס שטייט פאר תשובה, ועל כולא מכפר קדשא בריך הוא, אויף אלעס וועט דער אייבערשטער פארצייען כד עבדין תיובתא שלימתא אז מען טוט א ריכטיגע גאנצע תשובה דקדשא בריך הוא מקבל דער אייבערשטער נעמט עס אן דכסיב חי אני נאם ה' כי אם יהיה כניהו טרעפט מען אז דער אייבערשטער האט געשאלטן יכניה המלך און ער האט געזאגט וכתיב כתבו את האיש הזה ערירי ערירי מיינט ער גייט שטארבן חלילה אן קינדער ובתר דתב בתיובתא שפעטער אבער אז ער האט תשובה געטון כתיב שטייט אין פסוק ובני יכניה אסיר שאלתיאל בנו זעהן מיר אז ער האט יא געהאט קינדער מכאן דתשובה מתבר כמה גזירין ודינין תשובה קען צוברעכן אסאך גזירות און שווערע דינים וכמה שלשלאין דפרזלא אסאך אייזערנע קייטן קענען צובראכן ווערן דורך תשובה ולית מאן דקיימא קמי דתיובתא גארנישט קען נישט ביישטיין פאר תשובה. ועל דא כתיב ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי אשר פשעו בי לא כתיב, ס'שטייט נישט דא אז די גיהנום וועט פלאקערן אויף די מענטשן וואס האבן אמאל געזינדיגט, אלא הפושעים בי נאר די וואס האלטן נאך יעצט אינמיטן זינדיגן דלא בעאן לאתבא וואס זיי ווילן נישט תשובה טוהן ולאתנחמא און חרטה האבן על מה דעבדו אויף דעם וואס זיי האבן געטוהן, אזא איינער וועט טאקע נישט ארויסגיין פון גיהנום אבל כיוון דאתנחמו טאמער זיי האבן יא חרטה געהאט הא מקבל לון קדשא בריך הוא טוט דער אייבערשטער אננעמען בגין כך, בר נש דא. דער מענטש, אף על גב דפשע ביה, אפילו ער האט געזינדיגט, ופגים און ער האט פוגם געווען באתר דלא אצטריך א פלאץ וואס האט נישט געדארפט פוגם זיין, ותב לקמיה, ער טוט תשובה פארן אייבערשטן, מקבל ליה נעמט ער אים אן וחס עליה ער שוינט אויף אים, דהא קדשא בריך הוא מלא רחמין איהו דער אייבערשטער איז פול מיט רחמנות, ואתמלי רחמין על כל עובדוי, ער ווערט אנגעפולט מיט רחמנות אויף אלע זיינע באשעפענישן, כמה דאת אמר ורחמיו על כל מעשיו.

כל העונה אמן אחר ברכותיו, ווען א מענטש ענטפערט אמן נאך זיין אייגענע ברכה, הרי זה מגונה. דאס איז נישט שיין, ס'איז א שאנדע. אבער והעונה אחר ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות, טאמער א מענטש האט געמאכט עטליכע ברכות, און אויף די לעצטע פון די אלע ברכות ענטפערט ער אמן הרי זה משובח דעמאלטס איז ער יא געלויבט, כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון, אזוי ווי אונז פיר מיר זיך טאקע, מ'זאגט בונה ברחמיו ירושלים אמן, ווייל דאס איז די לעצטע פון א סעריע ברכות. ואחר ברכה אחרונה של קריאת שמע של ערבית, איז אויך דא טאקע וואס זאגן שומר עמו ישראל לעד אמן. וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה באמן אחר עצמו, ווייל דאס איז א סימן אז מ'האט געענדיגט די ברכות, מ'זאגט אמן איז א סימן אז ס'איז פארטיג. ולמה יענה אמן אחר בונה ירושלים שטעלט זיך דער רמב"ם, פארוואס עפעס פונקט נאך בונה ירושלים, דאס איז דאך נאכנישט די לעצטע ברכה, והרי אחריה ברכת הטוב והמיטב. נאר וואס דען, מפני שברכה זו בימי חכמי משנה תקנוה. הטוב והמיטב איז הערשט שפעטער צוגעקומען אין די צייטן פון די חכמים. וכאילו היא תוספת דאס הייסט א צוגעלייגטע זאך, אבל סוף עיקר הברכות של ברכת המזון היא בונה ירושלים, די עיקר פון די ברכות, די לעצטע פון די עיקר פון די ברכות איז בונה ירושלים, ממילא זאל מען דארט זאגן אמן. ולמה לא יענה אמן אחר אהבת עולם? לכאורה, פאר קרישמע איז דאך אויך דא צוויי ברכות, זאל מען נאך אהבת עולם אויך זאגן אמן, מפני שהיא סוף ברכות ראשונות של קרישמע, פארוואס עפעס נאר ביי די סוף פון די ברכות אחרונות האט די רמב"ם געזאגט זאל מען ענטפערן אמן, פארוואס נישט סוף פון די ברכות ראשונות פאר קרישמע, וכן כל כיוצא בה מברכות שמברכין אותן תחילה לדבר, אויב מען מאכט אפאר ברכות פאר א זאך, אפשר זאל מען ווען מען ענדיגט די פאר ברכות אויכעט זאגען אמן, כגון ברכות שמברכין לפני קריאת המגילה, והדלקת נר חנוכה. זאגט די רמב"ם די טעם איז למען לא יפסיק באמן, מ'וויל נישט מפסיק זיין מיט דעם אמן בין ברכה צווישען די ברכה וואס מ'האט געזאגט, ובין הדבר שבירך עליו, צווישען די זאך וואס מ'האט געמאכט א ברכה דערויף. למשל, מ'קען נישט מפסיק זיין צווישען אהבת עולם מיט קרישמע מיט די אמן. און מ'קען נישט מפסיק זיין צווישן קריאת המגילה און די ברכות, און צווישן אנצינדן חנוכה לעכט און די ברכות, מיט דעם אמן, מה שאין כן נאך די ברכות אחרונות, איז דאך שוין אפגעטוען געווארן די זאך, און דארט איז נישט שייך קיין הפסק, זאל מען יא ענטפערן אמן. זאגט דער ספר חסידים, שלושה מיני יצר הרע הם, השניים זענען שייך בין בזקן, סיי ביי אן עלטערן מענטש בין בבחור סיי ביי א יונגען מענטש, והשלישי איז נוהג רק בבחור נאר ביי א יונגען מענטש. אלו הם, אדם מתאוה לראות, די ערשטע יצר הרע איז אז א מענטש גליסט צו זען, ואף אם יחפץ לעצום עיניו מראות, אפילו ער וועט פרובירן צו פארמאכן זיינע אויגן פון צו קוקן לא יוכל, ויראה בעל כרחו עס איז זייער שווער ניזהר צו זיין. והשני די צווייטע יצר הרע, האדם בוער כתנור אש אחריה, א מענטש פלאקערט ווי א תנור, ולא יוכל להסירו מדעתו, אלו די צוויי זאכן נוהגים בין בבחור בין בזקן והשלישי די דריטע יצר הרע נוהג גייט אן רק בבחור שמתאוה שתתקשה אמתו מנין לנו שכך הוא פון ווי זעהן מיר אז ס'איז דא די דריי יצר הרע'ס שכן מצינו בניאוף שלושה תנורים דאס האבן מיר שוין אראפגעברענגט איינע פון די פריערדיגע שיעורים האט ער אראפגעברענגט אויך די גאנצע פסוקים ווי מען זעהט דריי מאל די ווארט תנור לגבי ניאוף ויצר הרע דומה לאש ברענגט ער עס דא נאכאמאל אראפ שנאמר כל הלילה ישן אופיהם בוקר הוא בוער כאש להבה.

כ'ווייס נישט, כ'האב נישט געזעהן, די ווארט אש שטייט זיכער נישט אין פסוק דריי מאל, אפשר גייט עס ארויף אויף רשפיה, רשפי, שלהבת. יצר הרע דומה לחיכוך, זאגט ער א אינטערעסאנטע זאך, די יצר הרע איז אזוי ווי א קראצעניש, טאמער ס'כאפט אן פאר א מענטש א קראצעניש, איז אויב ער קראצט עס צוריק ווערט עס ערגער, אם יכחך בשרו טאמער ער קראצט זיך, זיין לייב יעלה שחין עט ארויפקומען בלאטערן, די זעלבע זאך, טאמער ער גייט נאכן יצר הרע און ער פאלגט אים וועט די יצר הרע וואקסן און ווערן גרעסער. ואם יעצור, טאמער א מענטש זאל זיך איינהאלטן ויסבול און ליידן די קראצעניש, און מ'וועט עס נישט צוריקקראצן לא יעלה וועט עס נישט ערגער ווערן, ס'וועט נישט ארויפקומען קיין שחין, און די זעלבע זאך איז ביים יצר הרע, אז טאמער א מענטש איז מרעיבו, ער הונגערט אים אויס, וועט דער מענטש זיין שבע, די יצר הרע וועט זיך אפלאזן פון אים.